אורייתא! מסכת פסחים דף פ ד עמוד ב', די שיר הייבט זיך אן עמוד א' די לעצטע זעקס שורות.
און די גמרא ברענגט טאקע א ברייתא איבער דעם ענין, תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט א ברייתא, ועצם לא תשברו בו, דרש'ן איך בו בכשר ולא בפסול. אזוי זאגט די תנא קמא. רבי אומר, שטייט אין אנפאנג פון יענע פסוק בבית אחד יאכל, און נאכדעם שטייט ועצם לא תשברו בו, פארוואס האט די תורה צאמגעשטעלט די צוויי זאכן? צו דרש'ענען אז כל הראוי לאכילה יש בו משום שבירת עצם. דער בבית אחד יאכל אזא מין קרבן פסח וואס קען געגעסן ווערן ער איז ראוי לאכילה, אזא איינעם טאר מען נישט צוברעכן קיין ביין, אבער ושאינו ראוי לאכילה אין בו משום שבירת עצם. און אויבן אויף זעהט מען נישט קיין שום חילוק צווישן די תנא קמא מיט רבי, תנא קמא לערנט עס ארויס פון בו, בכשר ולא בפסול, און רבי לערנט עס ארויס פונעם היקש פון סמיכות בבית אחד יאכל אז ס'מוז זיין ראוי לאכילה, און דאס פרעגט די גמרא מאי בינייהו ווי עס כאפט א נפקא מינה להלכה, און די גמרא גייט יעצט ענטפערן אכט תירוצים, אמר רבי ירמי' האט דער אמורא רבי ירמי' געענטפערט די ערשטע תירוץ פסח הבא בטומאה איכא בינייהו ווען כלל ישראל ברענגט א פסח בטומאה וואס רוב כלל ישראל איז טמא געווארן טומאת מת, דארט וועט זיין די נפקא מינה אויב מ'וועט מעגן צוברעכן א ביין פון אזא קרבן פסח אדער נישט. למאן דאמר כשר, לויט די תנא קמא וואס זאגט בו מיינט בכשר ולא בפסול, און דא גיימער איבער צו דף פ ד עמוד ב. אבער האי פסול, דער קרבן פסח וואס איז געמאכט געווארן בטומאה איז דאך באמת פסול, ווייל א טמא'נע קרבן איז דאך בעצם פסול, ס'איז נאר דא א גזירת הכתוב אז ביי ציבור איז עס כשר, און רש י זאגט אז מ'האלט טומאה דחויה היא בציבור, ס'איז נישט די פשט ווי כ'האלט הותרה בציבור אז כאילו ווי די טומאה עקזיסטירט בכלל נישט, ס'איז יא דא א טומאה און בקושי האט עס די תורה מתיר געווען אלס גזירת הכתוב נאר ווייל ס'איז א ציבור. און וויבאלד בעצם איז עס א פסול'ע קרבן, און איך האב דאך א לימוד בו בכשר ולא בפסול, איז ביי דעם קרבן העט מען מעגן צוברעכן א ביין, לויט די תנא קמא. אבער למאן דאמר ראוי לאכילה, רבינו הקדוש וואס ער האלט דאך אז ס'האט צו טוהן אויב ס'איז ראוי לאכילה איז דא די איסור און אז נישט נישט, איז האי נמי ראוי לאכילה הוא, די קרבן וואס ס'קומט בטומאה איז דאך למעשה ראוי לאכילה ווייל די תורה זאגט דאך אז מ'מעג עס עסן, און לויט רבי העט מען מחמיר זיין מ'עט נישט טארן צוברעכן קיין ביין. איז לויט ווי ר' ירמי' האט אפגעלערנט האט רבי בכלל נישט גע'דרש'נט דער בו בכשר ולא בפסול, און רבי דרש'נט נאר די סמיכות הפסוק אז ס'האט צו טון צו ס'איז ראוי לאכילה אדער נישט און ממילא קומט אויס אז רבי איז א מחמיר. רב יוסף אמר, און דא גיימיר האבן די צווייטע תירוץ דער אמורא רב יוסף זאגט כי האי גוונא דכולי עלמא אין בו משום שבירת העצם. אויף אזא אופן וואס מיינט ביי פסח הבא בטומאה וועט יעדער איינער האלטן אפילו רבי אז ס'איז נישטא די איסור פון שבירת העצם, ווייל רבי איז אויך מודה צו די תנא קמא צו דעם לימוד פון בו בכשר ולא בפסול, און וויבאלד א קרבן ציבור הבא בטומאה הייסט דאך פאקטיש א פסול'ע קרבן ווייל ס'איז דאך טמא, ס'איז נאר דא א גזירת הכתוב אז ביי ציבור איז עס דחויה איז קודם פון די לימוד בכשר ולא בפסול, פאלט שוין ארויס א פסח הבא בטומאה אז דארט איז נישט דא די איסור פון ועצם לא תשברו בו, צו די לימוד איז יעדער איינער מודה, רבי האט נאך געלערנט נאך א לימוד ווייל די תורה האט נאנט געשריבן די צוויי זאכן, איז נאך דא נאך א דין אז ס'מוז זיין ראוי לאכילה, דאס איז נאך א תנאי אז נאר דעמאלטס איז מען עובר אויף לא תשברו בו אונז האמיר יעצט זעהן אז ס'וועט גאר אויסקומען א קולא, און ווי ר' יוסף זאגט טאקע דרבי לאקולי קא אתי, פארקערט. רבי קומט גאר מקיל זיין. והאי הא פסול הוא, אבער דער פסח הבא בטומאה איז לויט יעדן איינעם פסול, ווייל טומאה דחויה היא בציבור, אלא היתה לו שעת הכושר ונפסל איכא בינייהו. די חילוק פון רבי'ן מיט די תנא קמא וועט זיין, אז אזא קרבן וואס האט שוין געהאט א שעת הכושר וואס ער איז שוין געווען א כשר'ע קרבן, און שפעטער איז ער פסול געווארן, למשל א פלייש וואס איז געווארן נותר, למאן דאמר כשר, די תנא קמא וואס לערנט ארויס בו בכשר ולא בפסול, הא כשר הוא, די קרבן קען ווערן אנגערופן א כשר'ע קרבן, ווייל בעצם איז דאך עס געווען כשר, ס'איז נאר עפעס געשען שפעטער אז ס'איז געווארן פסול, און אויב אזוי וועט זיין א חומרא אז מען וועט נישט טארן צוברעכן דעם ביין פון נותר, למשל למאן דאמר ראוי לאכילה, רבי וואס האט אויכעט געדרשנט די לימוד אז ס'מוז זיין ראוי לאכילה אויכעט, דאס מיינט אז לויט רבי נישט נאר בו אז ס'מוז זיין א כשר'ע קרבן זאל אנגיין די ועצם לא תשברו בו, ס'מוז זיין נאך א תנאי אז ס'מוז זיין ראוי לאכילה. הא השתא לאו ראוי לאכילה הוא, די זאך וואס איז יעצט פסול געווארן אפילו ער האט אמאל געהאט א שעת הכושר, וויבאלד אבער יעצט טאר מען אים דאך נישט אויפעסן ווייל יעצט איז ער דאך פסול איז עס שוין גענוג אז מען זאל מעגן צוברעכן א ביין, און באמת איז אז די זעלבע מחלוקת ווי ר' יוסף האט יעצט אפגעטייטשט דא צווישן רבי מיט די תנא קמא האבן מיר געהאט אינעם פאריגן שיעור אין א ברייתא צווישן ר' יעקב מיט די תנא ר' שמעון בר יוחאי. רבי יעקב האט געהאלטן אז נאר א קרבן וואס איז אינגאנצן געווען פסול פון אנפאנג, אזוי ווי ער איז נאך למשל פסול געווארן פאר די זריקת הדם און האט נאך קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, נאר דאס האט די תורה געפטר'ט, און רבי שמעון בר יוחאי האט געהאלטן אז יעדע זאך אפילו יעצט איז ער פסול אפילו אמאל איז ער יא געווען א שעת הכושר, ער איז געווען כשר, הייסט אויך א פסול'ע וואס די תורה זאגט אז ס'גייט נישט אן ועצם לא תשברו בו, און לויט ווי רב יוסף האט יעצט דא אפגעלערנט וועט אויסקומען אז די תנא קמא פון אונזער ברייתא דא וועט האלטן ווי רבי יעקב, און רבי וועט האלטן ווי רבי שמעון בר יוחאי וואס אגב רבי איז געווען א תלמיד פון רבי שמעון בר יוחאי. יעצט גיימיר האבן א דריטע וועג אביי אמר אז כולי עלמא כל כהאי גוונא אין בו משום שבירת העצם אז אין אמת'ן וועט יעדער איינער אפילו דער תנא קמא אויכעט האלטן אזא אופן וואס האט אמאל געהאט א שעת הכושר אבער יעצט איז עס פסול געווארן עט נישט זיין די איסור פון שבירת העצם מאי טעמא השתא מיהת פסול הוא ווייל יעצט פאקטיש איז עס פסול און אפילו דער תנא קמא וואס דרשנט בו בכשר ולא בפסול עט לערנען פשט אז פסול מיינט א קרבן וואס יעצט איז ער פסול, איך קוק נישט וויאזוי ער איז געווען פריער, אפילו ער האט געהאט א שעת הכושר, וויבאלד יעצט איז ער פסול איז שוין נישט דא די איסור, נו וואס דען עט זיין די חילוק דעמאלט צווישן רבי'ן מיט די תנא קמא, אלא שבירת העצם מבעוד יום איכא בינייהו. די חילוק עט זיין צו מ'מעג צוברעכן א ביין פאר ס'איז נאך געווארן פסח ביינאכט ערב פסח, אזאנס איז נאך נישט קיין שעת אכילת הפסח, מ'דארף דאך עס עסן דווקא בלילה. למאן דאמר כשר הא כשר הוא דער תנא קמא וואס זאגט אז ועצם לא תשברו בו גייט אן ביי א כשר'ע קרבן פסח, איז דער פסח מבעוד יום איז ער אויך כשר, אפילו מ'עסט אים נאך נישט יעצט אבער כשר איז ער, ממילא גייט אן די איסור שוין פון בייטאג אויך. למאן דאמר ראוי לאכילה. רבי וואס האט געלערנט פון בבית אחד יאכל אז מען מוז אים קענען עסן, השתא לאו בר אכילה הוא, וויבאלד יעצט בייטאג איז דאך נישט קיין צייט וואס מען עסט אים ווייל די מצוה איז דאך צו עסן דווקא ביינאכט, זאג איך אז די עצם לא תשברו בו איז נאר דא אין די צייט וואס בבית אחד יאכל, יענע צייט וואס מען עסט די קרבן פסח אבער די צייט וואס מען עסט עס נישט בייטאג מעג מען עס צוברעכן. און לויט אביי איז אויך רבי מער מיקל און באמת לויט אלע מהלכים חוץ די ערשטע מהלך וואס דארט איז אויסגעקומען אז רבי איז מחמיר די אנדערע זיבן מהלכים וועט מען זעהן אז אלעמאל רבי זיין די מיקל. מיתיבי, האט מען א קשיא געפרעגט אויף אביי, און ס'האמער געלערנט אין א ברייתא רבי אומר נמנין על מוח שבראש, א מענטש ווען ער ציילט זיך צאם אויפן קרבן פסח קען ער זיך ציילן אויפן מוח וואס געפינט זיך אין די ביין פונעם קאפ איז דא אזא מארך, און איינער פון די חבורה קען זאגן אז ער וויל זיך ציילן אז ער זאל עסן די מוח שבראש ווייל דאס הייסט געהעריגע אכילה, ס'איז דא דארטן א כזית און ער וועט עס אויפעסן. ואין נמנין על מוח שבקולית. ביים דיכטל איז אויך דא אזא ביין וואס האט מארך, אבער אויף דעם קען מען זיך נישט צאמציילן, כאטשיג יענע מארך איז אויך אן אכילה, אבער וויבאלד יענע מארך קען מען נישט ארויסנעמען נאר אויב מען צוברעכט די ביין, און ס'איז דאך דא א לא תעשה אז מען טאר נישט צוברעכן דעם ביין, קען מען דאך נישט צוקומען צו דעם, ממילא קען מען דאך עס נישט עסן, מה שאין כן אין די ביין פונעם קאפ קען מען יא צוקומען אז מען שטעקט אריין אזא שפענדל דורך די נאז פון די בהמה קען מען ארויסציען די מח, פונעם קאפ, און ווי די גמרא איז טאקע מפרש על מוח שבראש מאי טעמא, פארוואס אויף דעם קען מען זיך יא צאמציילן, הואיל ויכול לגוררו ולהוציאו, וויבאלד ער קען עס ארויסקראצן מיט א שפענדל דורך די נאז, קען ער דאך צוקומען צו דעם, מה שאין כן די מוח שבקולית וועט ער מוזן צוברעכן די ביין וואס דאס טאר מען דאך נישט. פרעגט יעצט די גמרא ואי סלקא דעתך שבירת העצם מבעוד יום שפיר דמי אויב ס'איז אמת אז רבי האלט אז פאר ס'איז נאך נאכט וויבאלד ס'איז נישט קיין זמן אכילה מעג מען צוברעכן א ביין פונעם קרבן פסח, וויאזוי קען זיין אז רבי אליין זאגט אז מען טאר זיך נישט צאמציילן אויפן מח פונעם דיכטל, קולית נמי נתבריה מבעוד יום, מען קען דאך אויפברעכן דעם ביין ווען ס'איז נאך טאג וואס דאמאלס איז נישטא קיין איסור, ונפקיה למח דידיה, מ'וועט ארויסנעמען די מח דערפון די מארך, ונימני עליה, מ'קען זיך יא צאמציילן אויף דעם, אלא מאי ווייל רבי זאגט אז מען קען זיך נישט צאמציילן אויפן מח שבקולית, איז א סימן אז ס'איז נישטא די היתר אז מען מעג צוברעכן א ביין מבעוד יום און אויב אזוי איז א קשיא אויף אביי. ענטפערט די גמרא אמר לך אביי, אביי וואלט ווען געקענט ענטפערן, ולטעמיך, דעת לויט דיין טעם וואס דו האלטסט אז מען טאר נישט צוברעכן א ביין מבעוד יום, קען מען דאך אויך פרעגן די זעלבע קשיא, משחשיכה נמי נייתי גומרתא, אפילו ווען ס'איז שוין נאכט קען מען דאך ברענגען א ברענעדיגע קויל, וניחות עליה, מען זאל עס ארויפלייגן אויפן קולית אויפן דיכטל, ונקלה און מען זאל עס אפברענען אזוי אז עס זאל באקומען א לאך, און איינמאל עס באקומט א לאך ונפקה למח דידיה, קען מען זיך שוין דורכן לאך ארויסנאגן דעם מח, ונימני עליה און מען זאל זיך יא קענען צאמציילן אויף דעם, ווייל ווען מען מאכט נאר א לאך אינעם ביין איז מען נישט עובר אויף ועצם לא תשברו בו ווייל מען האט עס נישט צובראכן מען האט עס נאר פארברענט, און פארברענען הייסט נישט צובראכן. אוודאי ווען איינער זאל מאכן א לאך מיט א נאגל וועט מען נישט טארן ווייל דאס הייסט יא צובראכן, מען רעדט דאך אבער ער טוט דאך עס נאר דורך דעם וואס ער ברענט אפ דעם ביין, דהתניא וואס מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא אבל השורף בעצמות ווען איינער זאל פארברענען די ביינער פונעם קרבן פסח, אדער והמחתך בגידין ווען איינער זאל אפילו געהעריג יא צושניידן די אדערן, אין בו ביי די ביידע זאכן איז נישט דא די איסור פון שבירת העצם, ווייל די תורה האט נאר גע'אסר'ט אז מען טאר נישט צוברעכן א ביין אבער פארברענען מעג מען יא, און די תורה האט נאר גע'אסר'ט אז א ביין טאר מען נישט צוברעכן אבער א אדער מעג מען יא צוברעכן. על כל פנים האמיר דאך אן עצה, מען קען אפברענען אביסל דעם ביין ביז ס'באקומט א לאך און ארויסנעמען פון דארט די מח, און פארוואס זאגט רבי אז מען טאר זיך נישט צאמציילן אויף מח שבקולית? אלא מאי אית לך למימר, וואס דען וועסטו מוזן ענטפערן פארוואס טאקע קען מען נישט? איז דאך שוין דא א מחלוקת אויף דעם, אביי אמר משום פקע. אביי זאגט אז מען האט מורא געהאט אז בשעת מען וועט פארברענען דעם ביין וועט די ביין זיך צוקראכן און צושפאלטן, און דעמאלטס וועט מען שוין יא האבן עובר געווען אויף שבירת עצם, ווייל טאקע פארברענען ביז ס'גוט באקומט א לאך מעג מען, אבער א שפאלט טאר נישט געשען ווייל דאס הייסט שוין צובראכן דורך א פייער. על כל פנים די רבנן האבן עס גע'אסר'ט ווייל זיי האבן מורא געהאט אז דאס קען געשען, און רבא זאגט משום הפסד קדשים, ווייל ס'קען געשען אז ער וועט עובר זיין אויף די איסור פון מפסיד זיין קדשים, אין די תורה שטייט דאך משמרת תרומותי אז אפילו תרומה וואס איז גרינגער ווי קדשים דארף מען אפהיטן מען טאר עס נישט מפסיד זיין איז דאך א קל וחומר קדשים טאר מען זיכער נישט מפסיד זיין, און וואס קען דא געשען, דקא מפסיד ליה בידים, מיט דעם וואס ער צינדט אן א פייער ער לייגט ארויף א קויל אויף דעם ביין, טוט ער דאך בידים מפסיד זיין, וואס איז די הפסד, דילמא אכיל נורא ממח דידיה, עס קען זיין אז די פייער ווען ער וועט לעכערן דעם ביין וועט ער אביסל אויפעסן פון דעם מח, און וויבאלד דער מענטש האט ארויפגעלייגט דעם קויל קומט אויס אז ער האט שאדן געמאכט די קדשים בידים. דערווייל האבן די חכמים געזאגט אז ענדערש זאל מען בכלל נישט עסן פונעם מח פונעם קולית, מען זאל עס לאזן אינעווענדיג און בכלל נישט ארויפלייגן קיין קויל דערויף, איי אזוי וועט דאך עס אויכעט גיין שאדן, פארקערט די גאנצע מח וועט דאך גיין שאדן אז מען וועט עס דארפן שפעטער פארברענען, אבער כאטשיג דארטן טו איך גארנישט, עס געשענט פון זיך אליין, ענדערש ווי איך זאל ארויפלייגן א קויל און די פייער וועט אפעסן א חלק פונעם מח און דעמאלטס האב איך בידים מפסיד געווען די קדשים. על כל פנים ס'איז דא א איסור דרבנן לויט אביי. ווייל איך האב מורא אז צום סוף וועט מען יא צוברעכן דעם ביין און לויט רבא וועגן הפסד קדשים האבן די חכמים געאסרט אז מען טאר עס נישט טון, און פאר דעם קען מען זיך נישט צאמציילן על מוח שבקולית, און אויב אזוי קען אביי ענטפערן אויף מבעוד יום נמי אז אפילו ווען ס'איז נאך בייטאג, וואס כאטשיג מן התורה מעג מען דאך דעמאלט צוברעכן א ביין נאך ס'איז נישט קיין שעת אכילה, האבן עס אבער די חכמים אויך געאסרט גזירה מבעוד יום אטו משחשיכה, ווייל טאמער מען וועט מעגן צוברעכן בייטאג וועלן מענטשן זיך קומען טועה זיין און מען וועט אויך קומען צוברעכן ווען ס'איז שוין פינסטער און דעמאלט איז דאך דא א איסור דאורייתא. פונקט ווי די חכמים האבן מורא געהאט אפילו ביי נאכט אליין, ווען ס'איז שוין יא א צייט פון שבירה האבן זיי מורא געהאט אז אפילו ווען מען מאכט נישט קיין שבירה נאר מען מאכט עס על ידי שריפה האט מען געמאכט א גזירה אטו שבירה אדער אטו הפסד קדשים, איז די זעלבע זאך וועט אביי ענטפערן מבעוד יום, וואס כאטשיג מן התורה מעג מען צוברעכן דעמאלטס די ביין, האבן די חכמים מורא געהאט אטו לילה. יעצט ברענגט די גמרא א פערדע מהלך רב פפא אומר, דער אמורא רב פפא זאגט כל כי האי גוונא, אויף אזא אופן ווי אביי האט געזאגט אז מען זאל צוברעכן מבעוד יום כולי עלמא יש בו משום שבירת העצם וועט אפילו רבי אויך האלטן אז ס'איז יא דא די איסור פון שבירת העצם מאי טעמא לאורתא מיחזי לאכילה נישט ווי אביי וואס זאגט אז וויבאלד יעצט איז טאג הייסט עס אז ס'איז נישט ראוי לאכילה ווייל די קרבן פסח איז דאך בעצם יא ראוי לאכילה ביינאכט נאר יעצט אויף די מינוט איז עס נישט ראוי דאס הייסט נאך נישט אז ס'איז נישט ראוי לאכילה ס'איז נאר א חסרון אז ס'פעלט אביסל צייט וואס מ'דארף צואווארטן ממילא וועט אפילו רבי מודה זיין אז מ'טאר נישט צוברעכן קיין ביין. און ממילא מוז מען שוין נישט זאגן דאס וואס אביי האט פריער געענטפערט אז מ'האט גוזר געווען יום אטו לילה. נאר אפילו לויט רבי איז אויך דא א איסור דאורייתא צו צוברעכן א ביין אפילו בייטאג. אלא באבר שיצא מקצתו קמיפלגי, די מחלוקת פון רבי מיט די תנא קמא וועט זיין אז א אבר פון א קרבן פסח איז ארויסגעגאנגען חוץ פון די חומות לירושלים אבער נאר א חלק פון דעם אבר וואס די הלכה איז דאך אז יענע חלק וואס איז ארויסגעגאנגען דארף מען אפשניידן, ווייל ס'איז דאך פסול געווארן ביוצא, און די איבריגע פלייש וואס איז געבליבן אינעווענדיג מעג מען נאך אויפעסן. איז די שאלה יעצט איז ווען מען שניידט אראפ די פסול'ע שטיקל פלייש וואס איז פסול געווארן ביוצא צו מען מעג עס אראפברעכן צוזאמען מיט די ביין. מאן דאמר כשר, די תנא קמא וואס זאגט אז די איסור פון לא תשברו גייט אן ביי א כשר'ע קרבן, האי כשר הוא, די פאקט איז אז די אבר יעצט האט דאך אין זיך א חלק וואס איז כשר, נאר ווען מ'וועט אראפברעכן דעם ביין הייסט ווי ער האט עובר געווען אויף די איסור אראפצוברעכן א ביין פון א כשר'ע. און מאן דאמר ראוי לאכילה, רבי וואס ער האלט אז ס'מוז אבער זיין כדי מען זאל עובר זיין נאר אזא מין זאך וואס איז ראוי לאכילה, האי לאו בר אכילה הוא. דער שטיקל פלייש וואס ער ברעכט יעצט אראפ דארטן ווי ער ברעכט אראפ איז דאך נישט קיין זאך וואס מען מעג עסן ווייל ער איז דאך פסול געווארן ביוצא ממילא אויב מוז מען עס מעג מען אראפברעכן. קומט אויס אז לויט די תנא קמא וועט מען נישט טארן צוברעכן דעם ביין מען דארף נאר אראפשניידן דעם פלייש דערפון, און לויט רבי וועט מען מעגן אראפברעכן דעם ביין, און די גמרא ברענגט א ראיה צו רבי כדתניא וואס האט מען געלערנט אין א ברייתא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אבר שיצא מקצתו ושברו, אין בו משום שבירת העצם ווייל ער האט אויך געהאלטן ווי רבי אז כדי עס זאל זיין די איסור מוז עס זיין אויף ראוי לאכילה. רב ששת בריה דרב אידי אמר ער זאגט א פיפטע מהלך און ער קריגט אויף די פריעריגע מהלך ער זאגט כל כי האי גוונא יעדע מאל וואס עס געשענט אויף אזא אופן אז א אבר איז אביסל ארויס געגאנגען דכולי עלמא אין בו משום שבירת העצם נישט ווי רב פפא האט געזאגט אז לויט די תנא קמא וועט מען עובר זיין אפילו תנא קמא וועט אויך מודה זיין אז עס איז נישט דא דערביי קיין שבירת העצם דהאי אבר פסול הוא. ווייל דער שטיקל וואס האט זיך ארויסגעשטעקט אינדערויסן איז דאך זיכער א פסול'ע, און יענעם שטיקל ביין מעג מען אראפברעכן. און אויב אזוי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וועט קענען אויסקומען ווי יעדעם, סיי ווי רבי סיי ווי תנא קמא ווייל קיינער קריגט זיך נישט אין דעם. אלא נאר ווען דען איז די מחלוקת, שבירת העצם בנא איכא בינייהו די חילוק צווישן רבי און תנא קמא וועט זיין ווען א פלייש פון קרבן פסח איז נאכנישט אינגאנצן אפגעבראטן, ער איז נאך נאר, ער איז נאר האלב געבראטן, וואס אזוי ווי ער שטייט און גייט, קען מען נישט יוצא זיין מיט אים די מצוה פון אכילה ביי פסח, פארקערט ס'איז דאך א לא תעשה ס'איז אל תאכלו ממנו נא, די שאלה איז צו מ'מעג אין אזא מצב צוברעכן ביי אים א ביין, מאן דאמר כשר הא כשר הוא דער תנא קמא וואס האט געזאגט אז ועצם לא תשברו בו מיינט אז מ'טאר נישט צוברעכן א כשר'ע קרבן פסח, דאס איז דאך א כשר'ע קרבן פסח אפילו ער איז נאך יעצט נישט ראוי צו עסן אצינד טאר מען נישט צוברעכן, און מאן דאמר ראוי לאכילה, דער רבי וואס האט צוגעלייגט אז ס'מוז אויך זיין ראוי לאכילה, השתא אינו ראוי לאכילה, אויף דעם מצב ווען עס איז נאך האלב געבראטן איז ער נישט ראוי לאכילה, און מען דארף באמערקן אז דער מהלך פון רב ששת בריה דרב אידי איז אנדערש ווי אביי'ס מהלך וואס האט געוואלט זאגן אז לויט רבי וואלט מען מעגן צוברעכן א ביין מבעוד יום, ווייל רבי האט גערעדט בעצם דארטן פון א קרבן פסח וואס ער איז שוין אפגעבראטן מבעוד יום און נאר ווייל ס'איז נאכנישט די צייט הייסט עס לויט רבי אינו ראוי לאכילה, אזוי האט אביי געוואלט לערנען. אבער דאס האט מען שוין אפגעפרעגט און מען האט מיר געזאגט אז וויבאלד למעשה איז עס נאר א שאלה פון צייט מען דארף ווארטן ביז ס'ווערט טונקל הייסט עס יא בעצם ראוי לאכילה ווייל דער שטיקל פלייש איז דאך בעצם ראוי ער איז שוין אפגעבראטן ער איז ראוי לאכילה מען דארף נאר ווארטן אויף ביינאכט. דא איז אבער אנדערש די מעשה דא רעדט מען דאך אז ס'איז בעצם נישט ראוי לאכילה אזוי ווי ער שטייט און גייט ווייל ער איז נאכנישט אפגעבראטן אויף דעם האט רב ששת בריה דרב אידי געהאלטן אז דא וועט שוין יא רבי האלטן אז דאס הייסט אינו ראוי לאכילה און דעריבער וועט מען נישט עובר זיין אויף עצם לא תשברו בו. ר' נחמן בר יצחק קומט מיט א זעקסטע מהלך און ער קריגט אויף די פריעריגע מהלך, ער טענה'ט כל כי האי גוונא יש בו משום שבירת העצם, אז אפילו אויף אזא אופן וואס ער איז נאר האלב געבראטן וועט יעדער איינער האלטן אז ס'איז יא דא די איסור פון שבירת העצם אפילו רבי אויכעט, מאי טעמא? דהא חזי לאכילה. למעשה קען מען עס יא אנרופן אז ער איז ראוי לאכילה ווייל דמטוי ליה ואכיל ליה, מ'דארף עס נאר געבן א בראט צו אביסל זאל זיין אינגאנצן אפגעבראטן און דעמאלטס קען מען עס עסן. וואס דען וועט זיין די מחלוקה פון רבי מיט די תנא קמא, אלא שבירת האליה איכא בינייהו. צו מען מעג צוברעכן די ביין פון די וויידל פונעם שה. ווי באקאנט איז דאך דא די דין אז ביי א שה, צווישן די אימורים וואס מען דארף פארברענען אויפן מזבח דארף מען אויכעט ארויף לייגן די אליה, און דאס איז א גזירת הכתוב דווקא ביי א שה, אבער ביי אלע אנדערע קרבנות למשל א ציג, אדער ביי אנדערע קרבנות ווי ס'איז דא א אקס דארף מען נישט מקריב זיין דעם וויידל. על כל פנים ווען איינער ברענגט א קרבן פסח א שה, צווישן די אימורים דארף דאך אויך זיין די וויידל און דארט איז דאך דא א ביין, איז די שאלה איז צו מעג מען צוברעכן דעם ביין פון א שה.

אינו ראוי לאכילה כלל, עס איז דאך בכלל נישט ראוי צו עסן, און אפילו די תנא קמא וואס האט נישט גע'דרש'נט אזוי ווי רבי די סמיכות וואס עס שטייט בבית אחד יאכל איז אויך מודה אז די גאנצע איסור פון ועצם לא תשברו בו איז נאר געזאגט געווארן אויף די חלק וואס די מענטשן עסן. אלא וואס דען וועט זיין די נפקא מינה, איז רב אשי זאגט דא א זיבעטע מהלך, אבר שאין עליו כזית בשר איכא בינייהו, אזא אבר וואס האט ווייניגער ווי א כזית פלייש, דארט איז די חילוק צו מען מעג צוברעכן אזא ביין צו נישט, למאן דאמר כשר, די תנא קמא וואס זאגט אז מען טאר נישט צוברעכן א ביין פון א כשר'ע קרבן, הא כשר הוא, אז אפילו אויב עס האט נישט קיין כזית איז עס נאך אלץ א כשר'ע קרבן און אויף אזא ביין גייט אויך אן די איסור, למאן דאמר ראוי לאכילה לויט רבי וואס עס מוז נאך זיין אויכעט ראוי לאכילה, בעינן שיעור אכילה וליכא, דאס האט די תורה געוואלט מרמז זיין בבית אחד יאכל, נאר אויב עס איז דא א שיעור אכילה, דעמאלט אויף אזא מין אבר איז דא ועצם לא תשברו בו, און דא איז דאך דא ווייניגער ווי א כזית וועט מען עס מעגן צוברעכן. רבינא אמר, דער אמורא טענה'ט, כל כהאי גוונא לית ביה משום שבירת העצם. אויב ס'איז בכלל נישט דא קיין כזית, פלייש, אויפן ביין, וועט אפילו די תנא קמא אויך לערנען אז ס'איז נישט דא די איסור פון שבירת העצם, ווייל דבעינן שיעור אכילה. ווייל דער תנא קמא איז דאך אויכעט מודה אז די איסור פון צוברעכן א ביין, אזוי אונז האבן שוין פריער געזאגט, גייט דווקא אן ביי די חלק וואס מענטשן עסן, נישט ביי די חלק וואס גייט אויפן מזבח. און צו דער זעלבער צייט פארשטייט מען אויכעט מצד הסברה אז נאר ווען ס'איז דא דארטן א שיעור פון אכילת בשר אזא מין ביין טאר מען נישט צוברעכן אפילו לויט די תנא קמא, אבער טאמער ס'איז דא ווייניגער ווי כזית וועט מען יא מעגן, אלא אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה ויש עליו כזית בשר במקום אחר איכא בינייהו די חילוק פון די תנא קמא מיט רבי וועט זיין אז מ'רעדט דא פון א אבר וואס אויף איין זייט האט ער ווייניגער ווי א כזית פלייש, און אויף די אנדערע עק פונעם אבר איז יא דא א כזית פלייש, און ער וויל יעצט צוברעכן די שטיקל ביין דארט וואו ס'איז דא ווייניגער ווי א כזית פלייש. דא וועט זיין די חילוק. למאן דאמר כשר, לויט די תנא קמא וואס האלט אז א כשר'ע קרבן טאר מען נישט צוברעכן קיין ביין, הא כשר, דאס איז דאך אויכעט א כשר'ע קרבן, און אפילו אונז האבן פריער געזאגט אז ס'דארף טאקע זיין א שיעור אכילה, קען מען אבער זאגן אז אויף די אבר איז דא א שיעור אכילה, אפילו. אויף די פלאץ ווי דו צוברעכסט יעצט איז נישט דא קיין שיעור אכילה אבער אויב אויף די אבר האסטו בכלל א שיעור אכילה טאר מען שוין נישט צוברעכן. למאן דאמר ראוי לאכילה דאס איז רבי וואס ער האלט אז די פלאץ ווי מען טאר נישט צוברעכן דארף זיין ראוי לאכילה בעינן שיעור אכילה במקום שבירה אויב ס'איז דא דארטן א כזית אויף יענעם פלאץ ווי דו צוברעכסט וואס דעמאלטס קען מען זאגן אז די כזית איז ראוי לאכילה דארטן טאר מען נישט צוברעכן אבער והא ליכא, דא איז דאך נישט דא אזוי, ווייל איך צוברעך נישט אויף יענעם פלאץ, איך צוברעך דאך אויף די אנדערע זייט וואס דארט איז דא ווייניגער ווי א כזית. איז רב אשי מיט רבינא באמת לערנען ביידע די זעלבע געדאנק, נאר לויט רב אשי איז אביסל ברייטער די מחלוקה, אז אפילו א ביין וואס וועט בכלל נישט זיין דערויף קיין כזית וועט די תנא קמא האלטן אז עס איז אסור צו צוברעכן א ביין, און לויט רבינא ניין, אין אזא פאל וועט יעדער מודה זיין אז מען מעג יא, און די גאנצע מחלוקה וועט נאר זיין, ווען אויף איין זייט פון די ביין איז דא א כזית און אויף די אנדערע זייט נישט און מען וויל צוברעכן אויף יענע זייט, און נאר דאס וועט די תנא קמא זאגן אז מען טאר נישט. ווייל למעשה אויף דעם אבר איז דאך יא דא א כזית פלייש, און רבי וועט זאגן ניין מען מעג נאך אלץ ווייל דארט ווי מען צוברעכט איז נישט דא קיין ראוי לאכילה ס'נישט דא קיין כזית. יעצט זאגט די גמרא תניא מ'האב מיר געלערנט אין א ברייתא כארבעה מינייהו ווי פיר פון די אכט מהלכים האב מיר געטראפן בפירוש אין א ברייתא תניא מ'האב מיר געלערנט אין א ברייתא רבי אומר בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו בו אויב האט עס די תורה צוגעשטעלט איינס נעבן די אנדערע פון דעם קומט אויס אז בבית אחד יאכל מיינט איז עס א כשר'ע וואס מ'קען עסן על הכשר הוא חייב. ואינו חייב על הפסול. ביזדערווייל האבן מיר שוין געהאט די זעלבע זאך וואס רבי זאגט אויבן אין א ברייתא, אבער דא לייגט רבי צו אזוי, היתה לו שעת הכושר ונפסל בשעת אכילה, אין בו משום שבירת העצם. טאמער איז ער יא געווען א כשר'ע קרבן, מ'האט געשפריצט די בלוט בכשרות, נאר שפעטער ווען ס'איז שוין געקומען די שעה פון אכילה איז ער פסול געווארן, למשל ער איז געווארן נותר, אדער ער איז דעמאלטס טמא געווארן, פון דעסטוועגן דאך זאגט רבי אז עס איז אויך נישט דא קיין שבירת עצם. ווייל למעשה איז ער יעצט נישט ראוי לאכילה, איז דא האמער שוין די פשט פון רב יוסף, ווייל ממש דאס האט דאך רב יוסף געזאגט אז רבי האלט אז איינמאל יעצט איז ער פסול אפילו האט אמאל געהאט א שעת הכושר איז מען שוין אויך נישט עובר אויף עצם לא תשברו בו, זאגט די ברייתא ווייטער דאס איז רבי'ס ווערטער יש בו שיעור אכילה יש בו משום שבירת עצם, אין בו שיעור אכילה אין בו משום שבירת עצם, און דא זעט מען די פשט פון רב אשי מיט רבינא, יעדער איינער וועט עס אפלערנען לויט זיין מהלך, אז לויט רבי איז מען נאר חייב אויב ס'איז דא א כזית. אבער אויף ווייניגער ווי דעם איז מען נישט עובר. נאך א זאך זאגט רבי, ראוי למזבח אין בו משום שבירת העצם, די חלק וואס מען לייגט אויף די מזבח די אליה, אויף דעם איז נישט דא די איסור פון שבירת העצם, ווייל די תורה זאגט דאך אז יאכל ס'מוז זיין ראוי לאכילה, און די זעלבע זאך די פריעריגע זאך, פאר דעם מוז עס האבן א כזית אויכעט אז ס'מוז זיין ראוי לאכילה, און אכילה הייסט נאר א כזית. נאך א זאך זאגט רבי בשעת אכילה יש בו משום שבירת עצם, דאס מיינט ביינאכט וואס דעמאלטס איז די צייט פונעם עסן דעם קרבן פסח דעמאלטס איז דא די איסור שלא בשעת אכילה, ערב פסח וואס דעמאלטס עסט מען נישט דעם קרבן פסח אין בו משום שבירת עצם און דא האמער א ראיה צו אביי'ס מהלך, על כל פנים האמער געטראפן פיר פון די אכט באמת איז עס פינף פון די אכט קען מען דא אריינזאגן אביי, רב יוסף, רב נחמן בר יצחק, און רבינא מיט רב אשי, וואס זיי לערנען דאך בעצם די זעלבע געדאנק, נאר יעדער לערנט עס אנדערש אפ, יעדער וועט זיך קענען דא אריינלערנען די ברייתא לויט זיין מהלך. אויראיסא.